בעזרת השם יתברך, מסכת חגיגה דף ט', מיר הייבן אן דף ט' עמוד א', אויבן ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, מי שלא חג ביום טוב הראשון של חג, איינער וואס האט נישט געברענגט קיין חגיגה די ערשטע טאג יום טוב, די משנה רעדט פון סוכות, אבער הוא הדין פסח, אנדערע ימים טובים, איינער וואס האט נישט געברענגט די חגיגה די ערשטע טאג, זאגט די משנה חוגג את כל הרגל, קען ברענגען די חגיגה די רעשט פון די טעג פון סוכות משך חול המועד, און נישט נאר דאס, נאר ויום טוב האחרון של חג, די זעלבע זאך שמיני עצרת, קען מען אויך משלים זיין ברענגען דעם חגיגה. אבער וואס איז טאמער זאגט די משנה עבר הרגל ולא חג, טאמער עס איז אריבער יום טוב און ער האט נישט געברענגט די חגיגה, אינו חייב באחריותו, מער קען מען נישט משלים זיין, על זה נאמר, אויף דעם זאגט דער פסוק מעוות לא יוכל לתקן וחסרון לא יוכל להמנות, אז מעוות א זאך וואס מען האט צעבראכן, וואס מען האט מקלקל געווען, לא יוכל לתקן קען מען נישט פאררעכטן, איז דא אויך מען קען שוין נישט פאררעכטן, ס'איז דערנאך, ס'איז אריבער יום טוב קען מען מער נישט משלים זיין, ר' שמעון בן מנסיא אומר, נאך א דוגמא פון מעוות לא יוכל לתקן, זאגט ר' שמעון בן מנסיא איזהו מעוות שאינו יכול לתקן זה הבא על הערווה והוליד ממנה ממזר, איינער וואוינט מיט איינער פון די עריות ווערט געבוירן א ממזר, אזא זאך קען מען נישט מתקן זיין, רש"י זאגט מען קען נישט תשובה טון, פארוואס ווייל ס'איז דא א זכר ס'בלייבט אלעמאל דער ממזר, איי אם תאמר בגונב וגוזל, עסטו וועלן זאגן איינער וואס גנב'עט ער גזל'ט און שפעטער פארלירט ער די גניבה, אויף אים עסטו זאגן מעוות לא יוכל לתקן, דא זאגט ר' שמעון בן מנסיא ס'איז נישט אזוי, ווייל יכול הוא להחזירו ויתקן, למעשה קען מען צוריק צאלן געלט ווי רש"י זאגט, און מתקן זיין, ס'טייטש מעוות לא יוכל לתקן איז א זאך וואס מ'קען טאקע נישט מתקן זיין, ר' שמעון בר יוחאי אומר, ר' שמעון בר יוחאי קריגט זיך, און רבי שמעון בר יוחאי זאגט, אין קורין מעוות, אלא למי שהיה מתוקן בתחילה ונתעוות, מעוות איז טייטש עפעס איז געווען גראד, און שפעטער איז עס קרום געווארן, שפעטער איז עס מקולקל געווארן, נישט א זאך וואס איז אלעמאל געווען מקולקל. פשט, דער וואס איז בא על הערווה און ס'ווערט געבוירן א ממזר, יענער איז קען זיין געווען מקולקל פון ווען ער איז געבוירן, ווער ווייסט? מעוות לא יוכל לתקן זאגט רבי שמעון בר יוחאי, ואיזה, ווער איז דאס? זה תלמיד חכם הפורש מן התורה, איינער געווען א תלמיד חכם, ער האט פורש געווען מן התורה, ס'טייטש ער איז געווען גראד, ער איז געווארן קרום, ער האט אויפגעהערט לערנען, אזא איינער איז מעוות לא יוכל לתקן, די צייט וואס ער האט מבטל תורה געווען, דאס קען מען קיינמאל נישט מתקן זיין. זאגט די הייליגע גמרא, מיר האבן געזען אין די משנה אז טאמער איינער ברענגט נישט חגיגה די ערשטע טאג, קען מען משלים זיין אפילו שמיני עצרת, אויף דעם פרעגט די גמרא מנא הני מילי, פון וואו ווייסט מען אז מען קען משלים זיין אפילו שמיני עצרת? אמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל, ענטפערט רבי יוחנן בשם רבי ישמעאל, באלד וועט מען זעהן די גמרא ברענגען א תירוץ פון א תנא פון א ברייתא, קודם ברענגט די גמרא א תירוץ פון אן אמורא פון רבי יוחנן בשם ר' ישמעאל, אז וואס? מ'לערנט ארויס נאמר עצרת בשביעי של פסח, ונאמר עצרת בשמיני של חג, שטייט די ווארט עצרת סיי ביי שביעי של פסח און סיי ביי שמיני עצרת, איז ממילא דא א גזירה שווה, מה להלן לתשלומין, אזוי ווי שביעי של פסח ביז שביעי של פסח קען מען דאך משלים זיין, אף כאן די זעלבע זאך שמיני עצרת, וואס אפילו שמיני עצרת איז בעצם אביסל אנדערש ווי שביעי של פסח, ווייל שמיני עצרת איז דאך א רגל בפני עצמו, ס'איז א אייגענע יום טוב, פון דעסט וועגן פון די גזירה שוה לערנט מען ארויס לתשלומין, אז מען קען אויך משלים זיין שמיני עצרת. צייכנט די גמרא צו, מופנה, אז די גזירה שוה איז מופנה, מופנה מיינט ס'איז איבעריג, וואס מיינט מופנה? איז אזוי, ס'איז דא צוויי סארט גזירה שוות, ס'איז דא א גזירה שוה וואס איז מופנה, און ס'איז דא א גזירה שוה וואס איז נישט מופנה. מופנה מיינט אז די ווערטער פון די גזירה שוה זענען איבעריג, נישטא וואס צו טון מיט דעם, נישטא א צווייטע לימוד וואס מען נוצט די ווערטער, ניין, ס'איז נאר דא די תורה האט געשריבן די ווערטער כדי זאלסט מאכן א גזירה שווה, אזא סארט גזירה שווה איז זייער זייער א שטארקע גזירה שווה וואס מען קען עס נישט אפפרעגן, מה שאין כן א גזירה שווה וואס איז נישט מופנה, וואס טייטש אז די ווערטער בעצם נוצט מען אויף אנדערע דרשות אויך אויף א גזירה שווה, אזא גזירה שווה איז נישט אזוי שטארק, און טאמער ס'איז דא א סברה דאס אפצופרעגן איז קען מען עס אפפרעגן, איז דא זאגט די גמרא אז די גזירה שווה איז אוודאי מופנה, און דערפאר אפילו טאקע ס'איז דא א סברה עס אפצופרעגן קען מען עס נישט אפפרעגן ווייל א גזירה שווה וואס איז מופנה קען מען נישט אפפרעגן, זאגט די גמרא וואס איז טאקע די סברה אפצופרעגן, זאגט די גמרא ווייל דאי לאו מופנה טאמער די גזירה שוה וואלט נישט געווען מופנה איכא למיפרך פרעגט מען עס אפ אין א רגע, פארוואס ווייל מה לשביעי של פסח שכן אינו חלוק משלפניו, תאמר בשמיני של חג שחלוק משלפניו, שביעי של פסח איז נישט קיין אנדערע טאג ווי פארדעם ס'טייטש איין לאנגע יום טוב פסח, שמיני עצרת איז דאך א יום טוב פאר זיך ס'איז א רגל בפני עצמו, מילא וויאזוי קען מען פארגלייכן די צוויי, נאר אז ס'איז מופנה קען מען פארשטייט זיך מאכן א גזירה שוה, זאגט טאקע די גמרא, לאיי, לאיי מיינט אמת, ריכטיג, ביסט גערעכט, אפנויי מופנה, די גזירה שוה איז מופנה, און מילא ס'איז גאר א שטארקע גזירה שוה וואס מ'קען נישט אפפרעגן, און די גמרא איז מסביר פארוואס ס'איז טאקע מופנה, ווייל מכדי מאי עצרת, די ווארט עצרת איז איבעריג ווייל וואס מיינט עצרת? עצרת מיינט, עצור בעשיית מלאכה, טו נישט קיין מלאכה, דאס מיינט שטעל דיך אפ, טו נישט קיין מלאכה, דאס מיינט עצרת, אבער דאס איז איבעריג ווייל הכתיב שטייט דאך שוין, לא תעשה מלאכה, עצרת דכתב רחמנא למה לי, און פארוואס שטייט עס? אלא שמע מינה לאפנויי, נאר וואס דען אוודאי איז עס מופנה, דאס איז די מקור פון רבי יוחנן וואס רבי יוחנן ברענגט, זאגט די גמרא ותנא מייתי לה מהכא, ס'איז דא אין א ברייתא א צווייטע מקור אז מען קען משלים זיין שמיני עצרת, דתניא, אזוי האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט שטייט אין פסוק וחגותם אותו חג לה' שבעת ימים, איז משמע לכאורה וחגותם אותו ווען דארף מען ברענגען דעם חגיגה, שבעת ימים, יעדן טאג יום טוב ברענגט מען א נייע חגיגה, וואלט איך געמיינט יכול יהא חוגג והולך כל שבעה, אז טאקע זיבן טאג ברענגט מען א חגיגה, תלמוד לומר פאר דעם שטייט וחגותם אותו, אותו, אתה חוגג ואי אתה חוגג כל שבעה, נאר איין טאג נאר די ערשטע טאג ברענגט מען א חגיגה, נישט יעדן טאג. איי אם כן למה נאמר שבעה, פארוואס שטייט שבעה, איין טאג ברענגט מען די ערשטע טאג, וואס איז די שבעה? לתשלומין, די שבעה קומט אונז לערנען אז מען קען משלים זיין טאמער האסט נישט געברענגט די ערשטע טאג די חגיגה, האסטו זיבן טאג משלים צו זיין. איי זאגט די ברייתא מנין שאם לא חג יום טוב ראשון של חג, שחוגג והולך את כל הרגל ויום טוב האחרון, וואס טוט זיך מיט שמיני עצרת? ווי איז דא א מקור אויף שמיני עצרת? זאגט די ברייתא תלמוד לומר, בחודש השביעי תחוגו אותו, אז שטייט בחודש השביעי ס'האט צוטון מיטן חודש, ווילאנג ס'איז נאך די חודש, ווילאנג ס'איז חודש תשרי, קען מען משלים זיין, אי בחודש השביעי יכול יהא חוגג והולך החודש כולו, אפשר טאקע, גאנץ חודש תשרי קען מען משלים זיין, תלמוד לומר, פאר דעם שטייט אין פסוק אותו, דא רעדט מען נישט פון די זעלבע אותו ווי פריער, ס'איז א צווייטע אותו, שטייט בחודש השביעי, תחוגו אותו, איז פון אותו לערנט מען אותו אתה חוגג, ואי אתה חוגג חוצה לו, ס'טייטש ס'דארף טאקע זיין חודש תשרי, אבער נישט גאנץ חודש תשרי, ס'דארף האבן א שייכות צום יום טוב, ווען איז דאס? שמיני עצרת, שמיני עצרת איז טאקע א יום טוב פאר זיך, אבער ס'איז אויך חודש השביעי, און שמיני עצרת קען מען אויך משלים זיין, זעה ווי די ברייתא ברענגט אן אנדערע מקור אז מען קען משלים זיין שמיני עצרת. פרעגט יעצט די גמרא מאי תשלומין, וואס איז דאס די תשלומין, וויאזוי ארבעט די תשלומין, האבן שוין געזען די מחלוקת, ר' יוחנן אמר תשלומין לראשון, ר' יוחנן זאגט ס'איז אלץ א תשלומין פון די ערשטע טאג, ור' אושעיא אמר תשלומין זה לזה, ניין, ס'איז נישט קיין תשלומין פון די ערשטע טאג, נאר יעדן טאג איז א תשלומין פאר א אנדערע טאג. די גמרא איז גראד מסביר די חילוק צווישן ר' יוחנן און ר' אושעיא, מאי בינייהו אמר רבי זירא, חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני איכא בינייהו איינער וואס האט נישט געקענט גיין די ערשטע טאג איז געווען פטור פון צו עולה רגל צו זיין, איז געווען פטור פון צו ברענגען א קרבן, און די צווייטע טאג איז ער אויסגעהיילט געווארן, דארט כאפט מען א נפקא מינה, רבי יוחנן אמר, תשלומין לראשון, כיוון דלא חזי בראשון, לא חזי בשני, רבי יוחנן זאגט, די עיקר טאג צו ברענגען די חגיגה איז די ערשטע טאג, אלע אנדערע טעג איז אלץ תשלומין פאר די ערשטע טאג, און ממילא, איינער וואס איז געווען חיגר ביום ראשון, ער האט נישט געקענט גיין די ערשטע טאג, איז קענסט נישט משלים זיין יעצט אפילו ער האט שפעטער זיך אויסגעהיילט, אבער משלים זיין קען מען נישט, ורבי אושעיא אמר תשלומין זה לזה, אף על גב דלא חזי בראשון חזי בשני, רבי אושעיא קריגט זיך, רבי אושעיא זאגט נישט קיין נפקא מינה, יעדן טאג איז תשלומין פאר די אנדערע טאג, פאר די טאג פריער די טאג שפעטער, האסט נישט געקענט ברענגען די ערשטע טאג, ווייל ביסט געווען א חיגר, פיין, די צווייטע טאג האט ער זיך אויסגעהיילט, וועט ער ברענגען די צווייטע טאג, דאס איז די חילוק. צווישן רבי יוחנן און רבי אושעיא. קומט אויס למעשה האט מען געזען אז רבי יוחנן האלט אז איינער איז געווען א חיגר ביום ראשון, ער האט נישט געקענט גיין איז דערנאך. מען קען שוין נישט משלים זיין. פרעגט די גמרא ומי אמר רבי יוחנן הכי? האט דען רבי יוחנן אזוי געזאגט? והאמר חזקיה. חזקיה האט געזאגט מיר זען יעצט א מחלוקת צווישן חזקיה און רבי יוחנן ביי א צווייטע פלאץ. ביי א נזיר וואס איז טמא געווארן. וואס איז ביי א נזיר וואס איז טמא געווארן איז אזוי. א נזיר ווייסט דאך יעדער א מענטש קען זיך מקבל זיין נזירות ווען ס'ענדיגט זיך די נזירות די ימי נזירות ברענגט ער קרבנות און ס'האט זיך געענדיגט. וואס איז טאמער איינער איז טמא געווארן אינמיטן די ימי נזירות? און די דין איז ער דארף אפהאקן פארשטייט זיך ער איז טמא געווארן ער דארף קודם טהור ווערן, טהור ווערן געדויערט זיבן טאג וואס מען דארף טהור ווערן, און די אכטע טאג ברענגט מען קרבנות און מען הייבט אן נאכאמאל די נזירות, יעצט לאמיר אנהייבן טראכטן וואס טוט זיך א איד א נזיר, אזא מין שלמזל, ער איז טמא געווארן א צווייטע מאל, ס'טייטש ער איז טמא געווארן? ער איז טהור געווארן, ער האט געברענגט קרבנות, און איז נאכאמאל טמא געווארן. איז ווייטער די זעלבע זאך, ס'האט זיך גארנישט געטוישט. דארף ער נאכאמאל טהור ווערן, נאכאמאל ברענגען קרבנות, און הייבט נאכאמאל אן פריש. נישט קיין חילוק וויפיל מאל ס'איז געשען. וואס אבער טאמער א איד איז טמא געווארן, און ס'געדויערט דאך זיבן טאג טהור צו ווערן, איז ערגעצוואו אינמיטן די זיבן טאג איז ער נאכאמאל טמא געווארן, איז דא איז קלאר אז ער דארף נישט נאכאמאל ברענגען קרבנות. פארוואס? ווייל ס'איז איין לאנגע טומאה. האלט איך דיך אינמיטן טהור ווערן. איז יעצט ער נאכאמאל טמא געווארן, ציילט מען נאכאמאל נאכאמאל, ביז צום סוף ער'ט טהור ווערן, ער'ט טהור ווערן, ער'ט ברענגען קרבנות, יעצט קען מען אנהייבן א נייע חשבון. דאס איז טאמער ער איז טמא געווארן משך די זיבן טאג. יעצט, וואס איז טאמער ער איז טמא געווארן די אכטע טאג, די טאג וואס ער דארף ברענגען קרבנות? איז דא איז אויך גאנץ קלאר אז ער דארף ברענגען פרישע קרבנות. פארוואס? ווייל ס'איז א נייע טומאה. די פריערדיגע טומאה האט זיך געענדיגט, האסט געציילט זיבן טאג, ביסט געווארן ריין, דו האלטסט יעצט די אכטע טאג, דארפסט טאקע היינט ברענגען קרבנות, אבער למעשה ביסט היינט נאכאמאל טמא געווארן, איז ברענג טאקע די היינטיגע קרבנות וואס דו דארפסט ברענגען, און דו דארפסט ברענגען נייע קרבנות, ווייל אלעס האט זיך אנגעהויבן פון פריש, די פריערדיגע טומאה איז געווען איין זאך, יעצט איז שוין א נייע טומאה. וואו די שאלה? די שאלה איז, וואס טוט זיך מיט די נאכט צווישן די זיבעטע טאג און די אכטע טאג, ווייל אזוי ווי מען האט געשמועסט, די זיבעטע טאג, טאמער ער איז נאכאמאל טמא געווארן, הייסט עס בכלל נישט נאכאמאל טמא געווארן, ס'איז איין לאנגע טומאה, ער דארף נאר ברענגען איין סעט קרבנות, די אכטע טאג, טאמער ער ווערט טמא, איז זיכער א נייע טומאה, און ממילא איז זיכער ער דארף ברענגען צוויי סעטס קרבנות, די שאלה איז די נאכט אינצווישן, די נאכט צווישן די זיבעטע און די אכטע וואס איז די דין, איז דא דא א מחלוקת צווישן חזקיה און ר' יוחנן, חזקיה זאגט, ואמר חזקיה, נטמא ביום מביא, בלילה אינו מביא. חזקיה זאגט ביי טאג אזוי ווי מען האט געשמועסט די אכטע טאג אז ער איז טמא געווארן איז שוין א נייע חשבון דארף ער ברענגען א נייע סעט קרבנות אבער ביינאכט זאגט חזקיה אז ביינאכט קען מען דאך נישט ברענגען קיין קרבנות איז פשט דער איד איז נאכנישט אינגאנצן געענדיגט מיט די פריערדיגע פעקל און ווילאנג מען ענדיגט נישט מיט די פריערדיגע פעקל קען מען נישט אננעמען א נייע פעקל איז פארדעם קען ער יוצא זיין מיט איין סעט קרבנות מען דארף נישט ברענגען א נייע ורבי יוחנן אמר רבי יוחנן זאגט אף בלילה נמי מביא, זאגט רבי יוחנן נישט קיין חילוק, אפילו ביינאכט בעצם קען מען נישט ברענגען קיין קרבנות, אבער ווי נישט ווי, דער איד בעצם איז שוין טהור, ער איז שוין ריין, ער איז שוין בעצם מחיוב צו ברענגען א קרבן, נאר וואס ער האט א פראבלעם, זיין פראבלעם איז ס'איז ביינאכט ס'איז טונקל אינדרויסן, אז ס'איז טונקל אינדרויסן קען מען נישט ברענגען קיין קרבנות, אויף דעם זאגט רבי יוחנן ר' איד זארג נישט, האסט א פראבלעם? דו קענסט נישט ברענגען קיין קרבנות? מ'עט משלים זיין, עסט ברענגען נעקסטע מאל צוויי, אזוי זאגט רבי יוחנן, קומט אויס, וואס זעהן מיר דא, וואס זאגט רבי יוחנן, אז ווען א איד האט א פראבלעם, ווען א איד קען נישט ברענגען א קרבן, זאגט מען אים, האלט דיך רואיג, מ'עט משלים זיין, און פארוואס עפעס ווען עס קומט צו תשלומין פונעם חגיגה, זאגט רבי יוחנן אנדערש, ווען עס קומט צו תשלומין פון חגיגה זאגט רבי יוחנן חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני, זאגט רבי יוחנן קענסט נישט משלים זיין, פארוואס דא יא דא נישט? אמר רבי ירמי', ענפערט רבי ירמי', שאני טומאה דיש לה תשלומין בפסח שני, איז רבי ירמי' מאכט אזא חילוק, ס'דא א חילוק צווישן חיגר און טומאה, ס'קומט צו טומאה, ביי טומאה איז דא א שפעציעלע לימוד, מ'לערנט ארויס פון פסח שני, שטייט אין די תורה אז ווען א איד קען נישט ברענגען דעם פסח ראשון ווייל ער איז טמא, זאגט די תורה, קענסט משלים זיין ברענגען פסח שני, זעהן מיר אז די תורה זאגט אז ווען א איד האט א פראבלעם אז ער קען נישט ברענגען א קרבן אלץ טומאה, זאגט מען אים זארג נישט עסט משלים זיין, און במילא די זעלבע זאך ביי דעם נזיר, דער נזיר איז טמא געווארן, ער קען נישט יעצט ברענגען א קרבן, איז זאגט מען אים זארג נישט עסט משלים זיין, מה שאין כן ביי דעם חיגר, דער חיגר האט נישט מיט טומאה, אויף חיגר קען מען נישט משלים זיין, און פארדעם האט רבי יוחנן געזאגט אז חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני קען מען נישט משלים זיין? איי מתקיף לה רב פפא, פרעגט רב פפא, הניחא למאן דאמר פסח שני תשלומין דראשון הוא, אלא למאן דאמר שני רגל בפני עצמו הוא, מאי איכא למימר? זאגט רב פפא, דער תירוץ פון רבי ירמיה איז דאך אלעס געבויט אז די תורה האט מגלה דעת געווען ביי טומאה דא תשלומין, דאס זאגט רב פפא דאס איז בעצם א מחלוקת צווישן רב נתן און רעבע, וואס א מחלוקת איז דא צווישן רב נתן און רעבע? איז דא א מחלוקת אזוי, לגבי פסח שני, ר' נתן זאגט אז די פסח שני איז א תשלים אין די ראשון, וואס מיינט ס'איז א תשלים אין די ראשון? פשט איז אז טאמער איינער איז געווען טמא ביים פסח ראשון, קען ער משלים זיין ביים פסח שני. וואס איז אבער טאמער איינער איז אינגאנצן נישט געווען ראוי מקריב צו זיין דעם קרבן פסח ביים פסח ראשון? למשל איינער וואס איז געווען א קטן, און ער האט בר מצוה געהאט צווישן פסח ראשון און פסח שני, אדער איינער האט זיך מגייר געווען צווישן פסח ראשון און פסח שני, זאגט ר' נתן, אזא איינער קען נישט משלים זיין, ווייל משלים זיין איז נאר טאמער ביסט געווען מחויב און האסט געהאט א פראבלעם, טאמער ביסט אינגאנצן נישט געווען מחויב, קענסטו נישט משלים זיין, אזוי זאגט ר' נתן, רבי קריגט זיך, רבי זאגט, שני רגל בפני עצמו, וואס טייטש פסח שני, איז נישט קיין תשלומין פון פסח ראשון, ס'איז א יום טוב פאר זיך, און ממילא, טאמער איינער האט זיך מגייר געווען למשל צווישן פסח ראשון און פסח שני, זאגט רבי, קען ער ברענגען א פסח שני. קומט אויס אויב אזוי זאגט רב פפא, אז לויט רבי, האט פסח שני נישט קיין שייכות צו תשלומין, ס'איז נישט קיין תשלומין. אויב אזוי, די גאנצע תירוץ פון רבי ירמי', וואס רבי ירמי'ס תירוץ איז געבויט אז טומאה איז אנדערש ווייל ביי טומאה האט אונז די תורה מגלה דעת געווען ס'איז דא תשלומין, ס'איז נישט ריכטיג, ס'איז נישט מדין תשלומין, די תירוץ איז נישט קיין תירוץ. אלא אמר רב פפא, און ממילא ענטפערט רב פפא אן אנדערע תירוץ. זאגט רב פפא, קסבר רבי יוחנן, לילה אינו מחוסר זמן. ס'טייטש רבי יוחנן האלט אז אוודאי נישט דא אזא זאך תשלומין, האסט פארפאסט? פארפאסט איז דערנאך און טאקע א חיגר האט פארפאסט די ערשטע טאג האט נישט געווען קיין חגיגה קען מען נישט משלים זיין, איי וואס טוט זיך מיטן נזיר? דער נזיר וואס איז טמא געווארן ביינאכט דארט זאגט מען מען קען משלים זיין? דא זאגט רב פפא ס'נישט אמת נישט פשט מ'איז משלים נאר לילה אינו מחוסר זמן איז פשט אז ביינאכט איז ער שוין בעצם מחויב צו ברענגען קרבנות רבי יוחנן האלט אז די חיוב הייבט זיך שוין אן ביינאכט נישט פשט נארמאל וואלט מען דאך געזאגט אז ווען הייבט זיך אן די חיוב פון קרבנות בייטאג ווייל ביינאכט קען מען נישט ברענגען. דאס זאגט רבי יוחנן דאס איז נישט ריכטיג, די חיוב איז שוין דא פון ביינאכט, נאר וואס, ס'איז דא א זייטיגע טעכנישע פראבלעם, די טעכנישע פראבלעם איז אז ס'איז ביינאכט און ביינאכט קען מען נישט ברענגען, אבער דאס איז א זייטיגע זאך, און ממילא אז די חיוב איז שוין דא ביינאכט, און יעצט גייט דער איד און ווערט טמא, פשט ס'איז געווארן א נייע טומאה, א נייע חיוב, א נייע קרבן. מה שאין כן, דער חיגר איז קיינמאל נישט געווען מחויב, איינער וואס איז קיינמאל נישט געווען מחויב, ביי דעם איז נישט שייך קיין תשלומין. פרעגט אבער די גמרא אזוי, האלט דען רבי יוחנן אזוי, אז לילה אינו מחוסר זמן, ס'טייטש אז די חיוב הייבט זיך שוין אן פון ביינאכט, ומי אמר רבי יוחנן הכי, והאמר רבי יוחנן, דא העמיר זעהן א רבי יוחנן, ביי זב, וואס איז זעהר דומה צו די ציור פון נזיר, וואס רבי יוחנן זאגט פונקט פארקערט, וואס איז די דין ביי זב, איז אזוי, קודם כל וואס הייסט א זב, א זב, איז איינער וואס זעהט א זיבה, א מענטש זעהט ס'גייט ארויס פון זיין גוף א זיבה, איז נאך די ערשטע זיבה גארנישט געשעהן, ס'איז זעהר זעהר א לייכטע טומאה, ער איז טמא אזוי ווי א בעל קרי, ער טובל'ט זיך, הערב שמש ביינאכט איז ער טהור. טאמער איינער אבער זעהט צוויי זיבות, איז דא איז שוין א ערענסטע טומאה, דא דארף ער זיך שוין מטהר זיין, וויאזוי איז ער זיך מטהר? זיבן טאג, און נאך די זיבעטע טאג איז ער ריין. וואס איז טאמער איינער זעהט דריי זיוות? דאס איז שוין נאך הארבער, דא דארף מען שוין ברענגען קרבנות אויכעט, און דא איז עס שוין גלייך צו די נזיר וואס איז טמא געווארן. וואס טייטש נאך דריי זיוות דארף מען ציילן זיבן טאג, און די אכטע טאג ברענגט מען קרבנות. איז ווייטער, דא איז אויך דא אזא סארט שאלה, וואס טוט זיך ביי איינער וואס איז געווען א זב, ער האט געזעהן דריי זיוות, און ער וויל זיך יעצט מטהר זיין, און די אכטע טאג, וואס דעמאלט דארף ער ברענגען קרבנות, זעהט ער נייע דריי זיוות, איז דא איז אויך גאנץ קלאר טאמער ס'איז געשען די אכטע טאג דארף ער ברענגען נייע קרבנות, פארוואס? ווייל ס'איז א נייע זאך, די חיוב די ערשטע חיוב האט זיך געענדיגט, יעצט איז דא א נייע חיוב, וואס איז טאמער עס איז געשען די זיבעטע טאג, פאר ס'האט זיך געענדיגט די זיבעטע טאג, וואס טייטש נישט די נאכט צווישן, נאר די זיבעטע טאג אליין, איז גאנץ קלאר אז מ'דארף נישט ברענגען צוויי מאל קרבנות, פארוואס? ווייל ס'איז איין לאנגע טומאה, ווי וועט זיין די שאלה? די נאכט אינצווישן, אזוי ווי פריערט, איז דאס זאגט דא ר' יוחנן, ואמר ר' יוחנן, זאגט ר' יוחנן אזוי, ראה אחת בלילה, ושתים ביום מביא ס'טייטש טאמער איינער זעהט א זב האט געציילט זיבן טאג ער וויל זיך רייניגן, די אכטע טאג אליין זעהט ער דריי זיוות ביי טאג, איז קלאר אז ער דארף ברענגען צוויי סעטס קרבנות, איינס די אלטע און איינס פאר די נייע, פארוואס? ווייל די אכטע טאג איז שוין א נייע זאך. נאר וואס, אז מ'קוקט דא אריין די לשון איז אביסל אינטערסאנט, ווייל רבי יוחנן זאגט נישט אז מ'זעהט דריי זיוות די אכטע טאג, רבי יוחנן זאגט ראה אחת בלילה, ושתים ביום, איינס ביינאכט און צוויי בייטאג, פון דעסט וועגן הייסט עס כאילו מ'האט געזען דריי בייטאג, פארוואס טאקע? עמיר באלד זען, ס'איז דא א חידוש דא, אבער אזוי זאגט רבי יוחנן, אבער זאגט רבי יוחנן וואס איז פארקערט, וואס איז טאמער שתים בלילה ואחת ביום, טאמער די נאכט צווישן די זיבעטע און די אכטע זעט דער זב נייע צוויי זיוות, און בייטאג די אכטע בייטאג זעט ער די דריטע, דעמאלט זאגט מען אז היות וואס צוויי, צוויי איז דאך די עיקר ווייל נאך צוויי ווערט מען א זב, איז טאמער דער זב האט געזען צוויי ביינאכט, זאגט רבי יוחנן ער דארף נישט ברענגען א נייע פאר קרבנות, פארוואס? ווייל דאס איז אלעס איין לאנגע טומאה, עס איז נישט קיין נייע זאך. פירט די גמרא אויס די קשיא, ואי סלקא דעתך קסבר רבי יוחנן, לילה אינו מחוסר זמן, רב פפא האט דאך יעצט געזאגט אז רבי יוחנן האלט לילה אינו מחוסר זמן, עס טייטש די נאכט גייט מיטן טאג, די חיוב קרבנות הייבט זיך שוין אן ביינאכט, אויב אזוי אפילו שתים בלילה ואחת ביום מביא, וואלט רבי יוחנן געדארפט זאגן אז טאמער ביינאכט זעט איינער צוויי און איינס בייטאג נישט קיין חילוק די נאכט גייט נאכן טאג ווייל די נאכט איז שוין א צייט וואס מ'איז מחויב צו ברענגען נייע קרבנות איז לכאורה ממש א סתירה פון רבי יוחנן אויף רבי יוחנן ענטפערט די גמרא ניין כי קאמר רבי יוחנן לדברי האומר לילה מחוסר זמן ס'טייטש אזוי אוודאי די תירוץ פון רב פפא איז ריכטיג רב פפא האט געזאגט רבי יוחנן האלט לילה אינו מחוסר זמן ס'טייטש די חיוב פון קרבנות הייבט זיך שוין אן ביינאכט און דאס איז טאקע ריכטיג, און רבי יוחנן אליין האט אוודאי געהאלטן אז ווען עס קומט צו זיווה, טאמער א זב זעט דריי ראיות ביינאכט די נאכט צווישן די זיבעטע און די אכטע, איז עס שוין א נייע זאך, צו ער דארף ברענגען ער דארף ברענגען א נייע סעט קרבנות, פארוואס? ווייל לילה אינו מחוסר זמן, דאס איז רבי יוחנן, אבער דא זעהט מען רבי יוחנן זאגט פונקט פארקערט, איז ווייל רבי יוחנן רעדט נישט פון זיך, ער רעדט פאר א צווייטן, רבי יוחנן זאגט לויט די מאן דאמר וואס האלט לילה מחוסר זמן, לויט די מאן דאמר וואס האלט אז ביינאכט קען מען נישט ברענגען קיין קרבנות ס'איז אינגאנצן נישט דא קיין חיוב פון קרבנות, לויט יענעם מאן דאמר טאקע זיין אז אינו מביא, אבער איך, איך זאגט רבי יוחנן איך האלט מביא, פרעגט די גמרא אזוי, לדברי האומר פשיטא, אויב אזוי וואס איז די חידוש פון רבי יוחנן, אונז דארף מיר רבי יוחנן זאל אונז קומען זאגן וואס יענער מאן דאמר האלט, אונז קען מיר אליין מאכן די חשבון, אונז דארף מיר נישט רבי יוחנן פאר דעם, ענטפערט די גמרא נישט ריכטיג, ס'איז יא דא א חידוש אין רבי יוחנן'ס מימרא, טאקע נישט די חידוש דו האסט געמיינט, נישט די חידוש אז לדברי האומר לילה מחוסר זמן, די חלק קען מען אליין אויסרעכענען, וואס איז די חידוש? די חידוש איז די ערשטע חלק וואס רבי יוחנן האט געזאגט, שתיים ביום ואחת בלילה איצטריך ליה, די ערשטע חלק, סלקא דעתך אמינא, ווייל כ'וואלט ווען געמיינט כדאתקפתא דרב שישא בריה דרב אידי, ווי די קשיא פון רב שישא בריה דרב אידי, קא משמע לן כדרבי יוסף, דאס קומט אונז רבי יוחנן לאזן הערן ווי רבי יוסף, וואס גייט דא פאר? וועלכע רב שישא בריה דרב אידי? וועלכע רבי יוסף? איז אזוי, רש"י ברענגט דא בעצם די סוגיא פון די גמרא, די גמרא זאגט אין כריתות, דארט איז די גאנצע סוגיא, סיי די מימרא פון רבי יוחנן, סיי רב שישא בריה דרב אידי, און סיי רבי יוסף. און די גמרא אין כריתות איז דן דארט אין די ווערטער פון רבי יוחנן, וואס רבי יוחנן האט געזאגט מיט אזא פשטות, אז ראה אחת בלילה שתיים ביום מביא, וואס טייטש, אז טאמער דער זב האט געזען צוויי זיבות די אכטע טאג, און איינס ביינאכט, דארף ער ברענגען א נייע סעט, פארוואס? ווייל די עיקר איז געווען בייטאג, בייטאג איז שוין א נייע טאג. אבער לכאורה וואס טוט זיך מיט די איין זיבה וואס ער האט געזען ביינאכט? ס'טייטש טאמער ביינאכט איז א פראבלעם, און א זיבה פון ביינאכט רעכנט מען נאך מיט די אלטע, און פארוואס דא זאגט רבי יוחנן מיט אזא קלארקייט אז ראה אחת בלילה שתיים ביום איז רעכנט מען אלץ אויף בייטאג? דאס איז א קשיא וואס די גמרא פרעגט דארט, איז רבי יוסף מסביר אזוי, אז בעצם די ערשטע זיבה איז אנדערש פון אלע אנדערע זיבות, פארוואס? ווייל די ערשטע זיבה, א מענטש סתם זעט א זיבה, וואס איז די דין? האט א דין פון א בעל קרי, נאר נאך די צווייטע זיבה קריגט ער א ריכטיגע דין פון א זב, פשט אז נאר נאך די צווייטע זיבה הייבט מען אן הערשט מחשיב זיין די ערשטע זיבה, איז מיט דעם זאגט רבי יוסף מיט דעם קען מען שוין פארשטיין רבי יוחנן פארוואס ראה אחת בלילה שתיים ביום מביא, ווייל אפילו טאקע איין זיבה איז נאר געווען ביינאכט, אבער די נאכטיגע זיבה שלעפט זיך נאך נאכן טאג, און ממילא פארדעם זאגט מען אז כאילו ער האט אלעס געזען בייטאג, און פאר דעם דארף ער ברענגען א נייע סעט קרבנות, אזוי איז רבי יוסף מסביר רבי יוחנן, רב שישא בריה דרב אידי קריגט זיך, ס'טייטש ער איז נישט מסכים צו די מהלך פון רבי יוסף, איז דערפאר זאגט די גמרא, דאס איז די טעם וואס רבי יוחנן האט געזאגט וואס ער האט געזאגט, נישט ווייל ער האט אונז געדארפט זאגן לדברי האומר לילה מחוסר זמן, דער חלק ווייסט מען אליין, נאר די עיקר חידוש איז געווען רבי יוסף'ס חידוש, אז ראה אחת בלילה שתיים ביום, שלעפט זיך מיט די זיבה פון ביינאכט מיט די נעקסטע צוויי, פארוואס ווייל די ערשטע שלעפט זיך אלעמאל מיט

לא יוכל להימלאות, קען מען עס נישט אנפילן, דאס וואלט אזוי וואלט געפאסט א לשון, אלא נאר פארוואס שטייט להימנות, להימנות איז א לשון פון ציילן, נאר דא ליגט א רמז, זה שמנוהו חביריו לדבר מצוה, והוא לא נמנה עמהם, אז טאמער די חברים פון א מענטש נעמען זיך צאם פאר א מצוה, און א מענטש איז זיך נישט מצטרף מיט זיי, ער ציילט זיך נישט מיט מיט זיי, איז אויף אים איז אויך געזאגט געווארן דער פסוק וחסרון לא יוכל להימנות, זאגט די, און תניא נמי הכי, מען האט עס אויך געלערנט אין א ברייתא, מעוות לא יוכל לתקון, זה שביטל קריאת שמע של שחרית, או קריאת שמע של ערבית,

ס'טייטש לכאורה דער פסוק חזר'ט זיך איבער די זעלבע זאך צוויי מאל, אמר ליה, האט הלל געענטפערט ניין, עבדו ולא עבדו תרוייהו צדיקי גמורי נינהו, ס'טייטש דער צדיק גמור, ס'איז דא א צדיק א בחינה פון עבדו, און ס'איז דא א צדיק א בחינה פון לא עבדו אבער ביידע מיינען דעם צדיק, ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד, ס'טייטש איינער וואס חזר'ט איבער הונדערט מאל און איינער וואס חזר'ט איבער הונדערט און איין מאל, איז אויף דער וואס חזר'ט איבער הונדערט און איין, ער ווערט גערופן עבדו, דער וואס חזר'ט נאר איבער הונדערט, ער ווערט גערופן לא עבדו, אבער ביידע מיינען דעם צדיק, אמר ליה, האט בר היי היי געפרעגט וואס? משום חד זימנא וועגן די איין מאל קרי ליה לא עבדו? איינער וואס האט חזר'ט איבער הונדערט מאל נישט הונדערט איינס, דער איז לא עבדו נאר מיט די איבעריגע איינס דאס מאכט א מענטש א עבדו א עובד אלקים? אמר ליה, האט הילל געענטפערט אין יא, צא ולמד משוק של חמרין, קענסט דיך אויסלערנען פון די שוק פון חמרין, די מענטשן וואס פלעגן טראגן חמורים, ס'טייטש פלעגן פארדינגען חמורים, איז עשרה פרסי בזוזא, טאמער מ'האט געוואלט דינגען א חמור, נארמאל מען האט געצאלט נארמאל א דרך פון א חמור איז געווען צען פרסה, צען פרסה האט געקאסט א זוז, חד עשר פרסי, איין פרסה מער פון דעם, טאמער איינער איז אריבער אפילו איין טראפ, בתרי זוזי, האט מען געדארפט צאלן דאפלט, פארוואס נאר אביסל, זעהט מען די חשיבות פון די ביסל, איז די זעלבע זאך די הונדערט און איינסטע מאל ווי חשוב דאס איז, זאגט די גמרא ווייטער אמר ליה אליהו לבר היי היי, אליהו הנביא האט געזאגט צו בר היי היי, ואמרי לה, לר' אלעזר, מאי דכתיב, וואס שטייט אין פסוק, הנה צרפתיך ולא בכסף בחרתיך בכור עוני, אז די אייבערשטער האט אונז אויסגערייניגט אבער נישט ווי זילבער נישט מיט פייער נאר מיט ארעמקייט, מלמד שחזר הקדוש ברוך הוא על כל מידות טובות ליתן לישראל ולא מצא אלא עניות, די בעסטע מידה וואס די אייבערשטער האט געטראפן פאר כלל ישראל איז עניות ארעמקייט ווייל אז א מענטש איז ארעם איז טראכט ער פון באשעפער א גאנצע טאג, האט א קשר מיטן באשעפער דאס איז די בעסטע זאך פאר כלל ישראל, אמר שמואל ואיתימא רב יוסף,

דאס קען מען נישט מתקן זיין, איז די גמרא מדייק הוליד אין לא הוליד לא, איז משמע אז ווען איז עס אלעס תלוי צו עס איז געבוירן א ממזר, טאמער עס איז נישט געבוירן א ממזר איז נישט געזאגט געווארן דער פסוק, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא א סתירה, והא תניא מיר האבן געלערנט א ברייתא, רבי שמעון בן מנסיא אומר, גונב אדם אפשר שיחזיר גניבה ויתקן, גוזל אדם אפשר שיחזיר גזילה ויתקן, ס'טייטש א מענטש גנב'עט און גזל'ט, קען ער נאך צוריק געבן, אבל הבא על אשת איש ואסרה לבעלה נטרד מן העולם והלך לו, ס'טייטש זאגט רבי שמעון בן מנסיא איינער וואס וואוינט מיט אשת איש מרצון איז זי די אשת איש טאר מער נישט וואוינען מיטן מאן דאס איז נטרד מן העולם והלך לו, אזא איינער האט נישט קיין כפרה אפילו נישט מיט תשובה נישט, איז קודם כל פון דא איז שוין די סתירה ווייל דא איז משמע אפילו ס'ווערט קיינעם נישט געבוירן ס'ווערט נישט געבוירן קיין ממזר, די עצם זאך אז ער האט גע'אסר'ט א פרוי אויף איר מאן דאס איז שוין מעוות לא יוכל לתקון דאס איז די סתירה אבער על כל פנים לאמיר קודם זען ווייטער די ברייתא רב שמעון בר יוחאי אומר אין אומר בקרו גמל בקרו חזיר אלא בקרו טלה ס'טייטש רב שמעון בר יוחאי זאגט אז מען באקוקט נישט א קעמל אדער א חזיר צו זען צו ס'איז טרייף צו נישט צו מען קען עס עסן ס'האט א מום צו נישט פארוואס ווייל ס'איז דאך נישט כשר וואס באקוקט מען א טלה א כשר'ע בעל חי און די זעלבע זאך זאגט רב שמעון בר יוחאי מעוות קען מען נאר רופן א זאך וואס איז געווען גראד שפעטער קרום געווארן, א תלמיד חכם אזוי ווי מ'האט געזען אין די משנה, ואיזה זה תלמיד חכם שפירש מן התורה, אזאנס קען מען רופן מעוות לא יוכל לתקון. רבי יהודה בן לקיש אומר, כל תלמיד חכם שפירש מן התורה, עליו הכתוב אומר, אויף אים זאגט דער פסוק, כציפור נודדת מן קנה, כן איש נודד ממקומו, דאס איז אויך א בחינה פון א תלמיד חכם וואס האט נודד געווען איז אוועק פון די תורה, ואומר, נאך אזא פסוק,

וואס איז מעוות לא יוכל לתקון אז ס'ווערט געבוירן א ממזר, מה שאין כן א אשת איש דארף נישט געבוירן ווערן א ממזר, די עצם זאך אז ער וואוינט מיט איר ער אסר'ט איר אויפן מאן איז שוין מעוות לא יוכל לתקון וואס קען מען נישט מתקן זיין, ואיבעית אימא נאך א תירוץ, הא והא באשת איש ולא קשיא, כאן באונס כאן ברצון, באונס ווערט זי נישט אסור אויפן מאן איז דארט איז נאר דא א פראבלעם א ממזר, ברצון איז שוין דא א פראבלעם די עצם זאך, ואיבעית אימא נאך א תירוץ, הא והא באונס, ביידע קען זיין א אונס ולא קשיא, כאן באשת כהן כאן באשת ישראל, א אשת כהן ווערט נאסר על בעלה אפילו עס איז באונס, און מילא דארט איז געזאגט געווארן מעוות לא יוכל לתקון אפילו אן קיין ממזרים, מה שאין כן ביי ישראל וואס ווערט נישט נאסר על בעלה, אויף דעם האט די משנה געזאגט אז ווען ס'ווערט געבוירן ממזרים איז מעוות לא יוכל לתקון. זאגט די גמרא ווייטער, שטייט אין פסוק, דער נביא זאגט אין זכריה, וליוצא ולבא אין שלום, וואס מען דרש'נט די פסוק אז איינער וואס גייט ארויס פון איין סארט לימוד צו א צווייטע סארט לימוד איז אין שלום, אמר רב, כיוון שיוצא אדם מדבר הלכה לדבר מקרא, שוב אין לו שלום, איינער הערט אויף לערנען הלכה, און הייבט אן לערנען חומש רשי, אויף חומש רשי קען מען נישט פסק'נען, מילא אין שלום, ושמואל אמר, זה הפורש מתלמוד למשנה, איינער וואס הערט אויף לערנען גמרא, יענע צייט נישט געווען גמרא, אבער די נקודה איז ווי אזוי צו לערנען משניות, די גאנצע שקלא וטריא פון די גמרא, אז מען לערנט נישט גמרא מען לערנט נאר משניות, פארשטייט מען נישט באמת די משניות, ווייל נאר נאך די גמרא קען מען פארשטיין די משניות, איז אויף דעם איז געזאגט געווארן וליוצא ולבא, אין שלום, ורבי יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט, אפילו משס לשס, איז רשי זאגט משס לשס, איינער וואס גייט פון ירושלמי צו בבלי, בבלי איז אסאך שווערער, און מילא וליוצא ולבא אין שלום. תוס' ריד זאגט פונקט פארקערט, אז איינער וואס גייט פון בבלי צו ירושלמי אויף אים איז געזאגט געווארן וליוצא ולבא אין שלום, און תוס' זאגט ביידע, וואס טייטש אז מען גייט און מען טאנצט אהין און צוריק, און מען קען ביידע נישט, מען קען נישט בבלי און נישט ירושלמי, אויף אזא אזא איינער איז געזאגט געווארן אין שלום.